ער פירט זיך אויף שטילערהייט, ער רעדט נישט אין בית הכסא, ער מאכט נישט קיין איבעריגע גרידערס, די נחשים, די עקרבים ווערן נישט טריגערט, זיי קומען נישט צו לויפן, ווערט ער באהיט דערפון. אויך די מזיקים, זאגט רש י, א מענטש וואס רייצט זיך נישט מיט זיי, אף המזיקין חסין עליו זיי טוען אים אפשוינען ויש אומרים, אף חלומותיו מיושבים זיינע חלומות זענען געזעצט, ווי רש י זאגט שאין המזיקין מבהילין אותו זיי דרייען אים נישט אין קאפ ווייל א מענטש פירט זיך. א מענטש איז נישט איבעריג נויזי, א מענטש מאכט נישט קיין איבעריגע פראבלעמען, זייער אסאך פראבלעמען געשעהן פון פון פון איבעריגע גרידער, פון רעדן, פון פון פון פון פון פארפירן, א מענטש וואס איז אלץ א איידעלער מענטש, א איינגעהאלטענער מענטש, א צוריקגעצויגענער מענטש, איז זייער אסאך פראבלעמען ווערן אזוי געסאלווט. פארציילט די גמרא א מעשה, ההוא בית הכסא דהוה בטבריה, ס'איז געווען א בית הכסא אין טבריה כי הוו עיילי ביה בי תרי, צוויי מענטשן וואס זענען אריין געגאנגען דערין אפילו ביממא, בפשטות אזוי ווי מיר האבן געהאט אויף דף ג אז ווען צוויי מענטשן זענען צוזאמען, וועלן די מזיקים נישט אזוי שנעל מזיק זיין, ביום זענען זיי אויך נישט אזוי אקטיוו, און דא געווען אזעלכע שטארקע מזיקים, ס'איז געווען אזא מקום מועד לפורעניות, אז אפילו בי תרי אפילו ביממא מתזקי. האבן די מזיקים יא מזיק געווען, פארציילט אבער די גמרא רבי אמי ורבי אסי הוו עיילי ביה חד וחד, זיי זענען אריין געגאנגען איינער איינער, און מ'גייט דאך אין בית הכסא אליין, לחודיה אליין, ולא מתזקי, זיי האבן נישט מורא געהאט, ולא מתזקי, און זיי זענען נישט ניזוק געווארן, אפילו די מזיקים זענען געווען אזוי שעדליך פאר די צוויי צדיקים, האבן זיי געהאט. דרך ארץ אמרי רבנן, די תלמידים האבן געפרעגט, לא מסתפיתו, האט עטץ נישט מורא אריינצוגיין אין די בית הכסא? אמרי להו, זיי האבן געזאגט, אנן, קבלה גמירינן, ווי רש י טייטשט, מסורת און מנהג שקיבלנו מרבותינו בבית הכסא, אונז האבן מיר געוויסע קבלות פון אונזערע רעבעס, וואס די קבלות זענען אונזער וועג ווייזער פארוואס אונז קען מען זיך באנוצן מיט די בית הכסא, אז די בית הכסא, קבלה דבית הכסא, וואס איז די קבלה וואס אונז האבן ביחס א בית הכסא, איז צניעותא, ושתיקותא, אז די עצה וויאזוי א מענטש זאל זיך אויפפירן אין בית הכסא איז מיט צניעות און מיט שטילקייט, די מענטש זאל נישט רעדן, און דאס העלפט צו באהיטן פון מזיקן. קבלה דיסורים, אונז האמיר אויך א קבלה פון אונזער רבי לגבי יסורים, וואס זאל א מענטש טון ווען ער האט יסורים, ווען ער זעט יסורים באין עליו, איז שתיקותא, ער זאל נישט בועט זיין זאגט רשי שלא יבעט ביסורים, א מענטש דארף עס מקבל זיין באהבה, ער דארף עס מקבל זיין בשתיקה, מיט א אראפגעבויגענעם קאפ, מיט א שווייגעניש, מיט וידום אהרן, מיט פארבייסן דעם ליפן. מבעי רחמי, אוודאי זאל ער בעטן רחמנות פונעם אייבערשטן, אבער נישט אויף א וועג פון גיין קעגן דעם רצון השם, פון פון מגיס זיין כלפי מעלה, פון כאילו כביכול חס ושלום האבן טענות אויפן אייבערשטן וואס דען, בעטן רחמים מיט א שתיקותא בד בבד וואס איך בין מקבל דעם גזר דין פונעם אייבערשטן באהבה פארציילט די גמרא א זייער אינטערעסאנטע זאך אביי די הייליגע אמורא אביי אין זיין יוגנט איז מרביא ליה אמיה זיין מאמע האט אים ערצויגן אמרא א שעפעלע מען רעדט נישט דא ממש זיין מאמע כידוע די גמרא זאגט אין קידושין מיין איך אז אביי ס מאמע איז אים געשטארבן בשעת זיין געבורט און ער האט געהאט א שטיף מאמע אז א שערעו צו א נעני וואס זי האט אים ערצויגן, און די שערעו האט אים צוגעשטעלט א שעפעלע למיעל בהדיה לבית הכסא, אז מיט דעם פעט זאל ער אריינגיין אין בית הכסא בכדי ער זאל נישט דארפן זיין אין בית הכסא אליין, פרעגט די גמרא ולרביא ליה גדיא וואס עפעס א שעפעלע, כ'קען דאך נעמען א ציגעלע, ענטפערט די גמרא שעיר בשעיר מיחלף, ווי רש"י זאגט אז די שד של בית הכסא איז דומה לשעיר, עס זעט אויס ווי א שעיר, ועליהם נאמר ושעירים ירקדו שם, ער עט זעהן דארטן דעם שעיר, עט ער מיינען ער איז דאך פון מיינע. עט ער זיך פילן קאמפארטעבל, ס'עט נישט אויפטוהן וואס די חיה דארף דא אויפטוהן, אבער אז ס'איז דא דארט א שה, איז ווי אונז האמיר שוין געזאגט, איז א שד זיך נישט צו טשעפענען ווען ס'איז דא דארט נאך איינעם, און אפילו א בהמה העלפט אויך אויף דעם. פארציילט די גמרא א אינטערעסאנטע זאך, רבא דער הייליגער אמורא רבא מקמי דהוה רישא בעפאר ער איז געווארן א ראש ישיבה און ער איז געגאנגען אין בית הכסא, און זיין פרוי האט אים געוואלט אפהיטן פון מזיקים, איז מקרקשא ליה בת רב חסדא אונז האבן שוין געהאט דערמאנט אין די פריערדיגע בלעטער אז די ווייב פון רבא איז געווען א טאכטער פון רב חסדא האט זי געקלאפט אמגוזא בלקנא זי האט גענומען א ניסל אן אגוז און עס אריין געלייגט אין א ליידיגן נחושת שיסל און אז מען קלאפט אז מען שאקעלט עס מאכט עס אזא גרידער און מיט דעם האט זי געוואלט פארטרייבן די מזיקין בתר דמלך איינמאל ער איז געווארן ראש ישיבה האט ער שוין געדארפט א העכערע שמירה ווי רש"י זאגט אז תלמידי חכמים צריך שימור טפי מן המזיקין שמתקנאים השדים בתלמידי חכמים יותר משאר בני אדם ווי העכער די קדושה אלץ מער דארף עס א שמירה איז עבדא ליה כוותא האט זי געמאכט א פענסטער זאגט רש"י זי געמאכט א פענסטער ביי איר הויז אזוי פארשטיי איך וועגן ס'זעט נישט אויס ווי רבא האט דא געהאט א בית הכסא ער איז געגאנגען מאחורי הבית ער איז געגאנגען אין זיין בעק יארד דארט איז ער געגאנגען טון זיינע צרכים האט זי געמאכט א פענסטער ביי איר הויז דארטן די פענסטער זאל זיין מכוון קעגן די פלאץ דארט ווי רבא פלעגט ארויסגיין און מנחא ליה ידא ארישיה זי האט געלייגט זיין האנט אויף זיין קאפ און אזוי האט זי אים געהיטן מיט א העכערע שמירה ווי סתם ביז יעצט איז געווען די קרקוש די קלאפן איז געווען פון אינעווענדיג זי איז נישט מיטגעגאנגען מיט אים אינדרויסן זי האט געקלאפט פון אינעווענדיג און מיט דעם פארטריבן די מזיקין יעצט האט זי שוין געלייגט א יד דארט. זי האט נישט געוואלט מיטגיין מיט אים אין בית הכסא זאגן די פוסקים אז ס'איז נישט קיין צניעות, אבער א יד אויף זיין קעפל האט זי געלייגט און אזוי האט זי געברענגט א שמירה. אמר עולא, יעצט קומט אביסל א שטיקל הלכה'דיגע שמועס, א מענטש דארף זיך אויפפירן בצניעות אין בית הכסא, דאס מיינט א מענטש זאל נישט ארויסגיין געברויכן פארנט פון א אנדערע מענטש, און די גמרא גייט אונז זאגן די קלארע גדרים וואס ס'מיינט. אמר עולא אחורי הגדר אויב א מענטש גייט פון אנדערן זייט פלויט פון אנדערן זייט וואנט פשט איז אז מ'קען מיך נישט זעהן נפנה מיד קען ער דארט דארף ער זיך נישט מער דערווייטערן ער קען דארט ארויסגיין זיינע געברויכן און ס'הארט מיך נישט אז מ'הערט אז מ'הערט די קאמאושען איז ובבקעה אבער אויב ער איז אין א ליידיגע טאל וואס מ'זעהט וואס מ'זעהט אים ווי ווייט דארף ער זיך דערווייטערן כל זמן שמתעטש ואין חברו שומע. אז די חבר הערט נישט ווי ער מאכט זיינע צרכים איז עס קומט ארויס א עיטוש וכו' איז אנטשולדיגטס א רגע שכוח כל זמן שמתעטש ואין חברו ואין חברו שומע אזוי לערנט עולא האמיר דא איסי בר נתן וואס איז מחמיר איסי בר נתן מתני הכי און ער קריגט זיך ער זאגט אזוי אחורי הגדר דארט ווי מ'זעהט אים נישט איז עס נישט גענוג אז מיין חבר זעהט מיך נישט, נאר די גרידער אליין איז א אום צניעות, ממילא כל זמן שמתעטש ואין חבירו שומע, דארף איך ביידע, איך דארף סיי די חבר זאל מיך נישט זעהן און סיי ער זאל נישט הערן די גרידער ובבקעה, ס"ב עמוד א' אינמיטן די עמוד ובבקעה, אבער ווען מען רעדט פון א טאל וואס דארט זעהט מיך מיין חבר איז כל שאין חבירו רואהו קען איך נישט דארט ארויסגיין ביז איך בין גענוג ווייט אז ער קען מיך בכלל נישט זעהן, אזוי פארשטייט יעצט די גמרא, מען באלד זעהן א אנדערע מהלך אין די גמרא, אבער ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז בבקעה טאקע נישטא קיין עצה ביז איך גיי אזוי ווייט און יענער זעהט מיך נישט. מיתיבי, די גמרא גייט יעצט פרעגן אויף איסי בר יהודה, אויף די נישט אפילו, אויף איסי בר יהודה וואס ער זאגט די גדרים דא, איין גדר זאגט ער אז מאחורי הגדר טאר מיך מיין חבר נישט הערן, און בבקעה טאר מיך מיין חבר נישט זעהן, כ'גיי דיר פרעגן פון א משנה. יוצאים פסח בית הבעל ונפשן לאחורי הגדר, לאמיר עס אויסשמועסן וואס די מעשה בית הבד איז דער פרעס הויז ווי מען קוועטשט שמן איז מען פלעגט שטעלן שומרים אז דער עם הארץ זאל נישט קומען און עס מטמא זיין איז וואס טוט זיך מיט די שומרים וואס טוט דער שומר דארף אוועק גיין פון דארט ער דארף ארויס גיין פאר געברויכן איז די הלכה אז יוצאין מפתח בית הבד ונפנין לאחורי הגדר והן טהורין און איך זאג אז עס איז נאך אלץ טהור ער איז נישט געגאנגען אזוי ווייט אז ס'הייסט דאך ווי דער שומר איז אויפן פלאץ, און ס'ארט מיך נישט אז ער איז ארויסגעגאנגען מאחורי הגדר טוהן זיינע געברויכן, אבער שטייט דא אז תיכף לאחורי הגדר קען ער קען ער טוהן זיינע געברויכן, און איסי בר יהודה איז נישט צופרידן פון דעם, איסי בר יהודה זאגט דאך אפילו מאחורי הגדר דארף ער זיין אויף א וועג אז ער זאל נישט הערן זיין חבר'ס עיטוש, דא האמיר א בפירוש'ע משנה וואס זאגט אז. תיכף נאנט צו מאחורי הגדר קען איך יא ארויסגיין ענטפערט די גמרא בטהרות הקילו איך האב דאך דא א פראבלעם מיין פראבלעם איז אז איך קען אים נישט לאזן גיין צו ווייט ווייל איך דארף די שמירה איך וויל נישט אז עם הארץ זאל זיך דא אריינכאפן דעם בית הבד און מטמא זיין מיין שמן ממילא בטהרות הקילו תא שמע פרעגט ער ווייטער פונעם סיפא כמה ירחקו ויהיו טהורין ווי ווייט קען ער אוועק גיין דער בית הבד לאמיר זאגן ער וויל נעמען א פאון קאל און ער וויל נישט די גאנצע סטעף זאל הערן ווי ער רעדט ער וויל אביסל אוועק גיין פונעם בית הבד. איז כמה ירחקו ויהיו טהורין, ווי ווייט מעג דער שומר אוועק גיין און ס'זאל נאך הייסן ווי זיין שמירה איז א שמירה, כדי שיהא רואהו ווי לאנג ער זעט וואס טוט זיך אינעווענדיג, איז וואס טוט זיך אז ס'איז נישטא קיין, סאו דאס איז די ווייטסטע שיעור וואס ער קען אוועק גיין, אז ס'איז נישטא קיין אחורי הגדר, די פשט איז אז ביזן ווייטסטן שיעור קען ער אוועק גיין כדי צו מאכן זיינע צרכים, עפעס מוז ער דאך טון, כ'גיי נישט זאגן ער זאל זיך איינהאלטן. איז זעהסט דאך קלאר אפילו ווען ס'איז רואהו אפילו ווען מ'זעהט אים קען ער גיין מאכן זיינע צרכים, וואס זאגסטו מיר איסי בר יהודה אז בבקעה, יעצט פרעג איך אויף די צווייטע פאל, בבקעה דארט ווי איך זעה דעם חבר זאגסטו מיר ער טאר מיך נישט זעהן, דא זאגסטו מיר דאך קלאר כדי שרואהו, ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ, אבער שאני אוכלי תרומה טהרות דאקילו בהו, אז חזל ארבעטן מיטן מצב, דא האב איך אן אישו, כ'האב א אישו אז די שמירה דארף זיין א שמירה, איך טריי צו מאכן די בעסטע ארבעט. רב אשי אמר, רב אשי האט אינגאנצן א אנדערע פשט אין די ווערטער פון איסי בר יהודה, ווען איסי בר יהודה זאגט אין א בקעה, טאר מיך מיין חבר נישט זעהן, מיינט נישט אז איך דארף זיין אזוי ווייט אז ער זעהט מיך נישט, איך בין שוין געווארן אזוי קליין אז ער זעהט מיך נישט, נאר כל זמן שאין חבירו מאי כל זמן שאין חבירו רואה דקאמר איסי בר נתן כל זמן שאין חבירו רואה את פרועו, ער זעהט נישט דעם פי הטבעת. ער זעט נישט וואס גייט דארט פאר, מיך ארט נישט אז די חבר זעט מיך בכלל, אז ער דערקענט מיך, ער זעט אז משה איז דארט, באט ער זעט נישט ווי ער האט זיך אויפגעדעקט און ער גייט ארויס זיינע צרכים. אבל לדידיה חזי ליה, ממילא שטימט ער שוין יא מיט די משנה דארטן אין טהרות, ווייל פארוואס? וועגן דארט זאג איך דיר אויך אז בזמן שרואהו איך דארף קענען זען זיין פנים, אבער איך בין גענוג ווייט אז מען זעט נישט וואס איך טו, מען זעט נישט די פריעה. מען זעט נישט די אויפגעדעקטע חלקים פון די קערפער. ציילט די גמרא א מעשה, א פחד פון א מעשה, ההוא ספדנא, ס'איז געווען דער מענטש האט געהאלטן א הספד אויף א מת, דנחית קמיה דרב נחמן, וואס ער האט זיך צוגעשטעלט צום מייק פארנט פון רב נחמן, אמר האט ער געזאגט, האי צנוע באורחותיו הוה, די מת דא וואס ליגט דא פאר אונז איז געווען א צנוע באורחותיו, ער האט זיך געפירט. איידל אין זיינע וועגן. אמר ליה רב נחמן את עיילת בהדיה לבית כסא וידעת ביה אי צנוע אי לא דו ביסט געווען מיט אים אין בית כסא פון ווי ווייסטו דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית כסא צניעות איז זייער א פנימיות'דיגע זאך צניעות איז נישט קיין עקט א מענטש וואס איז בעצם א צנוע גייט זיין צניעות'דיג אפילו אין בית כסא און דאס איז ריכטיג צניעות. פרעגט די גמרא ורב נחמן מאי נפקא ליה מיניה וואס ארט דיך וואס דער ספדן זאגט ער האט געדארפט זאגן ווייל ער האט געדארפט זאגן וואס פארוואס טרייסט אים דא צו שטיל מאכן משום דתניא אונז האבן געלערנט א ברייתא כשם שנפרעין מן המתים פונקט אזוי ווי מען באשטראפט מתים וואס מען זאגט אויף זיי שבחים וואס זיי האבן נישט פארוואס ווייל יעצט הייבט מען זיי אן נאכקוקן מען זאגט wow דער איד האט געלערנט אַכצן שעה מעת לעת און בית דין של מעלה זאגט פארוואס האט ער טאקע נישט געלערנט קיין אַכצן שעה מעת לעת ווען ווען מען זאגט נישט אקעי געלערנט פיין. וויפיל צייט ער האט געלערנט, אז מען פארלאנגט גאר פון אים מער, הייבט מען אים אן מער נאכקוקן, כך נפרעין מן הספדנים. ס'איז עונש אויך אויף די ספדנים, אויף די מספידים וואס זענען מגזם, ומן העונין אחריהם אויפן ציבור פון ארום וואס שאקלט מיט. איז די פוסקים זאגן שוין אז אביסל מעג מען מרבה זיין בשבח, און אזוי פירט מען זיך אז מען זאגט אלץ אביסל מער. אפשר ווייל יעדע איד איז בעצם אביסל מער ווי מען מיינט ער איז. אבער הגזמות, גאר עקסטרעם הגזמות, דאס זאל מען נישט זאגן. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט איזהו צנוע. דאס איז בהמשך פון די פריערדיגע גמרא. ווי איך האב עס פארשטאנען ביים פארקוקן איז די גמרא גייט גיין מיטן גאנג פון איסי בר יהודה אז מיין חבר טאר מיך אינגאנצן נישט זען. און אז מיין חבר טאר מיך אינגאנצן נישט זען, בבקעה. איז דארף איך ארויס גיין פון שטאט איך דארף גיין ווי ווייט איך קען נאר אז מען זאל מיך נישט זען תנו רבנן איזהו צנוע אזוי פארשטיי איך קען זיך מאכן טעות באט אזוי איז מיר אויסגעקומען די רבנן האבן געלערנט איזהו צנוע ווער איז א צנוע זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום אפילו ביינאכט ווען קיינער זעט אים נישט גייט ער אויך דארטן ווי ער גייט בייטאג ארויס ארויס פון שטאט ווייט פון מענטשליכן אויגן איני זאגט די גמרא ס'שטימט נישט והאמר רב יהודה אמר רב ס'איז א קבלה פון רב לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית א מענטש זאל ארויס גיין צופרי שחרית, און ווי רש"י זאגט קודם היום, שחרית מיינט דא פארטאג ווען עס איז נאך טונקל, ווען מענטשן דרייען זיך נאכנישט אויפן גאס, וערבית און ביינאכט כדי שלא יהא צריך להתרחק, וואס זאגסטו מיר אז ביינאכט דארף מען זיך אויך דערווייטערן, כ'האב דאך א מימרא פון רב וואס זאגט מיר גיי ארויס דווקא ווען עס איז נאך טונקל ווייל דעמאלטס דארפסטו דיך נישט דערווייטערן, און פשט איז אז נאר בייטאג דארף מען זיך דערווייטערן און נישט ביינאכט. ותו רבא ביממא הוה אזיל עד מיל בייטאג וויפיל דארף מען גיין מ'דארף דאך נישט פארן פון דא ביז קאנאדע פאר א בית כסא ביז א מיל פלעגט ער ארויס גיין א מיל אזוי האט מען אויך אויבן געזעהן ווער ס'געדענקט די שיעור פון זיך איינהאלטן איז א מיל געדענקסט יענקי לגבי דאווענען סאו רבא האט געהאלטן אז ביז א מיל אז נישט איך וועל מיך איינהאלטן עד הסוף. ובליליא, אבער ווען ס'איז געקומען צו ביינאכט איז ער בכלל נישט געגאנגען ווייט, אמר ליה לשמעיה, פנו לי דוכתא, מאך מיר עפעס א ליידיגן ווינקל ברחובה דמתא אין די גאסן דא אין מתא אבער נישט פשט אז מענטשן קענען מיך נישט זען, אבער, כ'דארף דאך נישט זיין אין די ד' אמות פון א פרעמדן מענטש, דאס מיינט פנו לי, פנו לי, ס'זאל זיין עפעס א פלאץ פאר מיר, אבער נישט אז ער גייט ארויס פון שטאט, וכן אמר רבי זירא לשמעיה חזי מאן דאיכא אחורי בית חבריא, גיי קוק ווער ס'איז אינדרויסן פון בית מדרש. אז אויב די בעק יערד איז יעצט ליידיג, קיינער נישט געגאנגען דארט כאפן א ציגרעטל, קען איך ארויס גיין, דבעינא למפני איך דארף גיין הכנות, זאגט די גמרא א נייע פשט, וועלן מיר שוין זעהן, לא תימא במקום, אלא אימא כדרך שנפנה, איז וואס די גמרא זאגט דא, איז די גמרא טוישט פשט אין רב, רב האט געזאגט אז א מענטש זאל זיך פירן שחרית וערבית די זעלבע, עס איז אוודאי ביינאכט דארף ווען קיינער נישט אויף די גאס און עס איז טונקל דארף מען נישט ארויסגיין אינדרויסן פון שטאט, נאר די כדרך וואס א מענטש דארף זיך פירן מיינט ער צו זאגן אזוי ווי בייטאג ווען ביסט אין בית כסא גייסטעך נישט מגלה זיין מער ווי ס'פעלט אויס גייסטעך נאר מגלה זיין טפח פון הינטן און טפחיים פון פארנט, איז די זעלבע זאך זאלסט טון ביינאכט אפילו קיינער זעט נישט זאלסטעך אויך פירן מיט די מידת הצניעות זיך נישט אויפצודעקן מער ווי עס פעלט אויס אבער אוודאי ביינאכט דארף מען נישט ארויס גיין אינדרויסן ווייט פון מענטשן. גופא אמר רב יהודה אמר רב לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית כדי שלא יהיה צריך להתרחק תניא נמי הכי בן עזאי אומר השכם שטיי אויף פרי וצא און גיי ארויס הערב ווען ס'קומט ביינאכט וצא און גיי ארויס כדי שלא תתרחק און טו'ס נישט אינמיטן טאג כדי א מענטש זאל זיך אוועקשטעלן מיט א סקעדזשועל כדי ער זאל נישט דארפן ארויסגיין פון שטאט וואס איז נישט אזא געבענטשטע זאך נאך א זאך וואס בן עזאי זאגט משמש ושב די סדר איז געווען אז מ'פלעגט זיך רייבן מיט א שטיין אדער א שפענדל בפי הטבעת און אזוי האט מען זיך געעפנט כדי צו קענען ארויסגיין. פשט איז אזוי, טאקע ווייל א מענטש איז ארויסגעגאנגען ווען ס'איז אים געווען מעגליך ארויסצוגיין, צי טאקע פארטאגס צי ביינאכט, ס'איז נישט געווען ווי היינט מ'האט א בית כיסא, איז אמאל מ'האט געהאט א געלעגנהייט צו גיין האט מען זיך געזוכט עצות וויאזוי זיך צו טרייבן אז מ'זאל טאקע יעצט קענען גיין. סאו איינע פון די עצות איז געווען משמש ושב. אז מען פלעגט אריינשטעקן א א קיסם אדער אדער אדער א שטיינדל אזוי האט מען זיך געעפנט, סאו וואס בן עזאי זאגט דא אז קודם שטעק אריין דעם קיסם נישט און נאכדעם זעץ דיך און נישט טו פארקערט ואל תשב ותמשמש טו נישט פארקערט נישט זעץ דיך און נאכדעם לייג און נאכדעם זיי ממשמש בפי הטבעת שכל היושב וממשמש אפילו עושין כשפים באספמיא וואס איז זייער ווייט ארץ ספרד. איז באין עליו קומען די כשפים און זיי זענען זיך מתגרה אין אים מילא דאס איז א זאך וואס ליידן כשפים מילא זאלסטו עס נישט טון רש י האט דא א אנדערע פשט רש י זאגט אז ממשמש מיינט אז זאלסט אפווישן דעם ברעטל אז קודם וויש אפ דעם ברעטל און נאכדעם ושב און נישט פארקערט רש י קען נישט דא לערנען וואס דארפסטו וואס זאגסטו מיר טו עס נישט וועגן כשפים טו עס נישט ווייל איינמאל דו באזעצסט דיך פארן אפווישן דעם ברעטל ביסטו שוין שמוציג ס'איז א שמועס צו דא אין רש י. זאגט יעצט די גמרא ואי אנשי ויתיב ווען א מענטש האט פארגעסן און האט זיך יא געזעצט ואחר כך משמש און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט משמש געווען בפי הטבעת מאי תקנתיה וואס איז די עצה האט דאך מורא פון כשפים איז כי קאי ווען ער שטעלט זיך אויף לימא הכי זאל ער זאגן אזוי לא לי לא לי עס זאל נישט האבן קיין שליטה אויף מיר.

אין א ברייתא בן עזאי אומר על כל משכב שכב אויף יעדע בעט קענסטו שלאפן חוץ מן הקרקע חוץ אויף די פלאר ווייל מען קען זיך פארקילן ווי די פוסקים זאגן שטייט דאך דארט ועל הארץ תישן מיינט מען מיט קליידער מענטש האט פידזשאמעס אדער האט עפעס א שטיקל דאכענע עפעס זאל זיך נישט פארקילן ווען מענטש שלאפט נאקעט אויף די פלאר איז עס נישט געזונט על כל מושב שב קען זיצן אויף אלעם חוץ מן הקורה חוץ אויף א בים פארוואס ווייל ווייל ס'קען א, זאגט רש י שמא תפול ס'קען אראפפאלן, זאגט די גמרא אמר שמואל, שמואל געזאגט, שינה בעמוד השחר, ווען א מענטש שלאפט ביים עמוד השחר, דאס איז אנהייב טאג, כאסטמא לפרזלא, עפעס אזוי ווי א, נאך א לעיער פון אייזן, עפעס א כיסוי לברזל, עפעס אזא מין טייטש דארף דאס זיין, אין אנדערע ווערטער ס'איז א זאך וואס פארשטערקערט אייזן, מילא ס'איז א זאך וואס גיבט צו, יציאה בעמוד השחר אז מען שטייט אויף צופרי און גייט הכנות כאיסטמא לפרזלא האט עס אויך די מעלה אזוי ווי די כיסוי וואס איז מועיל לברזל ווי רשי טייטשט. זאגט די גמרא בר קפרא הוה מזבן מילי בדינרי ער פלעגט פארקויפן ער פלעגט פארקויפן קלוגע רייד פאר פאר ער איז געווען א קאנסאלטענט ער פלעגט געבן עדווייס פאר מענטשן פאר געלט דאס איז די פשוט פשט די גרא זאגט אז ס'גייט ארויף אז ער האט נישט משפיע געווען קיין דברי חכמה נאר טאקע פאר מענטשן וואס האבן עס מחשיב געווען אזוי ווי געלט, איינער וואס האט נישט מחשיב געווען האט ער נישט געזוכט פאר אים צו משפיע זיין האט ער געזאגט אזוי, האלט קאפ דא אויף די טייטש ווייל קען זיין כ'וועל מיך מוטשענען, עד דכפנת האסט עס, עד דכפנת ווילאנג דו ביסט הונגעריג אכול דעמאלטס זאלסטו עסן, ווי רשי זאגט אז אמאל איז דא א מענטש וואס ער פארלירט די הונגער, און ביי אזא פאל איז שוין די עסן נישט מועיל, ס'העלפט שוין נישט עד דצחית ווילאנג ביסט דארשטיג שתי זאלסטו טרינקן עד דרתחא קדרך דאס איז א משל ווילאנג דיין טאפ קאכט דאס מיינט אז דו דארפסט אין בית הכסא שפוך און האלט דיך נישט איין מער ווי ס'פעלט אויס קרנא קריא ברומי אויב הערסטו א קרן מ'בלאזט דעם קרן מ'בלאזט דעם שופר אין רוים וואס דאס איז געווען א סימן אז ס'דא יעצט א מארקעט פאר תאנים דער עולם זוכט צו קויפן תאנים איז בר מזבין תאני ער זאל גיין די זוהן ער זאל פארקויפן דו בר מזבין תאני תאני דאבוך זבין דו גיי שנעל פארקויף דיין טאטענס דיין טאטענס תאנים ווארט נישט פאר קיין סעקאנד טשענס איז דאס די כוונה פון בר קפרא אויב יעצט איז דא א מארקעט אויב יעצט איז די געלעגנהייט נעם נישט זוך נישט קיין איבעריגע רשות דו ווייסט זיכער אז דיין טאטע וויל דאס פארקויפן. דזשאסט כאפ. און ס'איז א וויכטיגע יסוד אין לעבן. יא, דער'ס נאו סעקאנד טשענס, טשענסעס פאר פירסט אימפרעשאנס, עפעס אזוי זאגט מען. אז אמאל איז דא וואס באקומסט איין געלעגנהייט און קח ולך, לויף. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אמר להו אביי לרבנן. האט אביי געזאגט פאר זיינע תלמידים כי עייליתו בשבילי דמחוזא, ווען ענק דרייען זיך אין די זייטיגע געסלעך פון די שטאט מחוזא למיפק ביה בחקלא ענק ווילן אנקומען אין פעלד, דאס אינגאנצן אינדרויסן פון שטאט לא תחזה לך להאי גיסא לא להאי גיסא, קוק נישט ארויס אויף די זייט און אויף יענע זייט דילמא יתבי נשי. יא אזוי ווי אונז פלעגן מיר פארן יעדן טאג צו א מקווה אין קעמפ איז געווען א משגיח וואס האט געזאגט קוקטס נישט ארויס פון פענסטער פון די באס נישט די זייט נישט יענע זייט ווייל ס'איז געווען סווימינג פולס אויפן וועג וכו' איז דילמא יתבי נשי ולאו אורח ארעא לאסתכולי וואס די פרויען פלעגן ארויסגיין אין די אין די זייטיגע געסלעך איז געווען דארטן אזעלכע פעלדער דארט פלעגן זיי ארויסגיין פאר זייערע צרכים ס'איז נישט קיין דרך ארץ ס'פארשעמט יענעם ס'זעט עפעס אויס ווייניגער פון שמירת עיניים ער האט נישט חושש געווען געוויסע תלמידים וועלן אוועקקוקן. אויב זיי זעען עפעס זיי דארפן נישט זען אבער אפילו פאר די איין איין בליק האט ער געהאלטן אז נישט קיין כבוד פאר די פרויען ס'וועט זיי פארשעמען ולאו אורח ארעא לאסתכולי בהו זאגט די גמרא ווייטער רב ספרא על לבית כסא אתא רב אבא ס'דא צוויי וועגן וויאזוי צו לערנען די גמרא לאמיר זען איז רב ספרא איז אריין בית כסא אתא רב אבא נחר ליה אבבא ער האט געמאכט א גערידער ביים טיר ער האט געמאכט א קול לאמיר זאגן א קרעכץ א היס הא הא נו נו עפעס אזא מין לשון. איז ער געוואלט וויסן צו איינער איז דארט, אמר ליה ליעול מר קענסט אריין קומען בתר דנפק, נאכדעם זענען ארויס אמר ליה עד השתא לא עיילת לשעיר, די ביסט קיינמאל נישט געווען אין לאנד שעיר, וגמרת לך מילי דשעיר, די פירסט דיך אויף ווי די שעיר מענטשן, אז די ביסט נישט צניעות בבית כסא, רש"י לערנט אז די אומצניעות איז געווען דאס וואס ער האט געזאגט, וואס רב ספרא האט געזאגט קום אריין. און וואס רעדסטו אין בית כסא? די ריטב"א לערנט אז די אומצניעות איז געווען וואס ברענגסט אריין א פרעמדער מענטש, דו זיצט דארט און וואס נעמסט אריין נאך א מענטש, ס'איז א אומצניעות אז נאך א מענטש זאל אריינקומען, האט ער געהאט טענות אויף רב ספרא אז ער פירט זיך אויף שלא בצניעות, לאו הכי תנן האבן אונז נישט דען אזוי געלערנט מדורה היתה שם ס'איז געווען א פייער אין בית המקדש וואס האט דערווארעמט די כהנים וואס זענען ארויפגעקומען פון זיך טובל'ן, בית כסא של כבוד.

צוויי מענטשן זאלן נישט אריינגיין אין בית כסא, איז איז אז ס'איז געווען פארשפארט איז א צווייטער נישט אריינגעקומען. אלמא לאו אורח ארעא, אה רב כהנא האט דאך שוין קיין קאר, רב ספרא האט דאך שוין קיין קארטל קיינער, והוא סבר מסוכן הוא, ער האט געהאלטן ס'איז א סכנה צו לאזן יענעם ווארטן, דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר, עמוד החוזר, מביא את האדם לידי הדרוקן, ווען א מענטש שלעפט צוריק דאס וואס ער דארף ארויסגיין פון אונטן ברענגט עס צו די קרענק וואס הייסט הדרוקן, סילון החוזר, ווען א מענטש שלעפט צוריק מי רגליים איז מביא את האדם לידי ירקון, האט ער געהאלטן אויף א יעדן פרייז. דארף מען אים אריינלאזן און ער דארף מאכן די פראסעס ווי שנעלער, אויב דארף מען רעדן זאל מען רעדן, אויב זאלן זיין צוויי מענטשן זאלן זיין צוויי מענטשן. דערציילט די גמרא א מעשה רבי אלעזר על לבית כסא אתא ההוא פרסאה, ביי מיר שטייט פרסאה, וואס שטייט ביי ענק? רומאה? א שפעטערדיגע גירסא, היינט טוט מען דאך וואס מען וויל מיט די גמרא, איז ההוא פרסאה דחקיה, איז גע ער איז געזיצן בית כסא, געכאפט די בית כסא, איז געקומען דער גוי און האט אים ארויסגעשטויסן פון דארט, קם ר' אלעזר ונפק איז זיך געגאנגען. מען דארף נישט איינרייסן, אז גאט וויל מען זאל גיין גייט מען, אתא דרקונא געקומען א שלאנג שמטיה לכרכשיה, און האט ארויסגעריסן פון דעם מענטש די כרכשא, דאס איז די פלאץ פון ווי די, ווייס נישט פונקטליך, באט די פלאץ פון ווי די צואה קומט ארויס, איז קרי עליה רבי אלעזר ואתן אדם תחתיך אל תקרי אדם אלא אדום, אז דא געשען אזא זאך אז א שלאנג איז געקומען יענעם דארט שעדיגן, איז דער אייבערשטער האט געשטעלט דעם שלאנג אנשטאטס מיר, ער זאל מיך נישט. שעדיגן. לאמיר פרובירן לערנען נאך א שטיקל מ'וועט עס מאכן שנעל. איז האמיר דא פסוקים, די פסוק רעדט פון די שמועס וואס איז געווען צווישן שאול און דוד, דוד האט געהאט א געלעגנהייט צו הרג'ענען שאול המלך, האט ער אים נישט געהרג'עט נאר אראפגעשניטן א שטיקל פון זיין בגד, און נאכדעם זאגט ער אים ואמר להרגך, איז ותחס עליך, און די פסוק איז אביסל מאדנע ווייל ואמר, וואס רעדט ער בלשון נסתר, ואמר און ס'איז געזאגט געווארן דיך צו הרג'ענען, ואמרתי. די, איך האב געזאגט אז איך קען דיך הרג'נען, ואמרתי מיבעי ליה, ותחס, איך האב דיך אפגעשוינט, וחסתי מיבעי ליה. זאגט די גמרא אזוי, אמר ר' אלעזר, אמר ליה דוד לשאול מן התורה בן הריגה אתה, ווען דו ביסט אריינגעקומען דארטן אין די מערה און איך האב דיך געקענט הרג'נען, ביסטו געווען א בן הריגה, שהרי רודף אתה והתורה אמרה, בא להרגך השכם להרגו. סאו דאס מיינט ואמר להרגך, ואמר להרגך מיינט נישט אז איך האב געזאגט איך קען דיך הרג'נען, די תורה זאגט איך קען דיך הרג'נען. אלא צניעות שהיתה בך היא חסה עליך, דאס מיינט ותחס עליך, דו האסט דיך אליין אפגעשוינט, האסט דיך אפגעפירט אזוי בצניעות אז כ'האב דיך נישט געוואלט הרג'נען, די זכות הצניעות האט מגין געווען, איז ממילא נישט וחסתי איך האב דיך אפגעשוינט, דו אליין מיט דיינע מעשים האסט דיך אפגעשוינט. מאי שהיתה בך היא חסה עליך, מאי היא, וואס איז געווען די צניעות, דכתיב שטייט א פסוק ויבא אל גדרות הצאן על הדרך ושם מערה, ויבא שאול להסך את רגליו, געדארפט ארויסגיין, ער איז געגאנגען צו א פלאץ וואס האט געהאט גדרות צאן, אין א מערה, און ויבא שאול להסך דארט, תנא, האט מען געלערנט א ברייתא, גדר לפנים מגדר, די לשון גדרות מיינט אז עס איז געווען צוויי גדרים, ער איז נישט געגאנגען נאר אונטער א וואנט, ער איז געגאנגען אונטער צוויי ווענט, און מערה לפנים ממערה, ער איז אריינגעגאנגען אין א מערה, איינס אריין אינעם מערה, להסך. וואס איז דער לשון להסך? נארמאל מיינט עס ארויס צו גיין מי רגליים, אמר ר' אלעזר מלמד שסיכך עצמו כסוכה, אז ער האט גענומען זיינע בגדים און ער האט זיך געמאכט אזא סוכה'לע, ממילא איז געווען גדר אחר גדר, מערה אחר מערה, און מיט א סוכה, דאס איז געווען א מורא'דיגע צניעות, און דאס האט מגין געווען אז דוד האט אים נישט געהארגעט, ויקום דוד ויכרות את כנף המעיל אשר לשאול בלט. ער האט אים אראפגעריסן א שטיקל א עק פון זיין בגד, אמר רבי יוסי בר' חנינא כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה, וואס רייסט די גוטע בגדים, סוף אינו נהנה מהם שנאמר והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו, ער איז נישט געווארן ווארעם, אם השם הסיתך בי ירח מנחה, זעמיר שוין כמעט פערטיג, איז דוד זאגט פאר שאול אויב די אייבערשטער האט דיך אויפגעהעצט אז דו זאלסט מיך פיינט האבן בי ירח מנחה, זאל דער אייבערשטער רחמנות האבן און אננעמען מיין תפילה אז דיין כעס זאל אוועקגיין, אמר ר' אלעזר אמר ליה הקדוש ברוך הוא לדוד מסית קרית לי דו רופסט מיך אם השם בשישכו? די אייבערשטער האט אנגעהעצט איך בין עפעס א מסית, די אייבערשטער האט אנגעהעצט שאול, איז הרי אני מכשילך, איך וויל דיך מכשיל זיין בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו, דכתיב שטייט א פסוק אז מען טאר נישט ציילן קיין מענטשן, כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו, און דו גייסט נכשל ווערן אין די הלכה און דו גייסט יא ציילן מיד ויעמוד שטן על ישראל.

לא שקל מינייהו כופר, האט נישט גענומען פון זיי קיין כופר דכתיב, האט נישט געציילט מיט קיין געלט דכתיב, ויתן השם דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, אז ס'איז געקומען א געפערליכע מגיפה אויף אידן, אלס אן עונש אויף דעם וואס דוד האט זיי געציילט, מאי עת מועד, אונז זעמיר שוין פערטיג, אמר שמואל, סבא חתניה, דרבי חנינא משמיה דרבי חנינא, ווי לאנג איז די מגיפה געלאפן, משעת שחיטת התמיד עד שעת זריקתו, דאס מיינט עת מועד, די צייט וואס מ'דארף שפריצן דעם בלוט. רבי יוחנן אמר עד חצות ממש, ביז חצות ממש, ויאמר למלאך המשחית בעם רב, אמר רבי אלעזר, רב, אמר רבי אלעזר, אמר ליה הקדוש ברוך הוא למלאך טול לי רב שבהם שיש בו ליפרע מהם כמה חובות, באותה שעה מת אבישי בן צרויה, אז דער אייבערשטער האט גענומען איין צדיק וואס האט מגין געווען אויפן גאנצן דור, עס איז געווען אזוי ווי כמה חובות, ששקול כרובה של סנהדרין, ער איז געווען אזוי חשוב ווי גאנץ סנהדרין, און וואס עפעס א גוטע זאך וואס אונז האמיר היינט געלערנט. אז א מענטש וואס איז צנוע בבית כסא ווערט ווערט ניצול פון אלעם בייזן, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.